משיחת י ג תשרי תש ל ח. ס'איז דא א בריוו וואס איז שוין אויכעט געדרוקט פונעם רעבען דעם שווער נשיא דורנו וואס ער האט געשריבען ביים טאג פון שם השם וואס אזוי ווערט זיך אנגערופען מחרת יום הכיפורים און געשריבען געווארען אין תרפ ט. דאס הייסט ביי דעם ערשטן טאג פון מחרת יום הכיפורים, בשעת ער איז געווען אין אזא מין מעמד ומצב וואס ער האט געקאנט שרייבן און פארנאנדערשיקן בכל קצווי תבל מבלי כל מפריע ומגביל, און אויכעט פארלאנגען דאס וועגן וואס ער שרייבט אין בריוו, דערפאר וואס מען האט זיך שוין געפונען אין אזא מין מעמד ומצב וואס האט געקאנט זיין בתכלית השלימות. וואס דארטן שרייבט ער און זאגט אז ער בעט און זאגט דעם לשון בקשתו פרטית אז דאס איז זיין פרטית'דיגע בקשה צו יעדער און צו וועלכע ער שרייבט דעם בריוו און דאס כמכתב כללי אז בשעת ס'וועט קומען דער, ס'וועט קומען חג הסוכות זאלן זיין דעמאלטס עס איינען מאכן עניינים של שמחה. און התוועדות של שמחה, און ווי ער רעכנט דארט אויס ביי חג הסוכות שמחת בית השואבה שמיני עצרת און שמחת תורה, וויבאלד אז ער האט געהייסן אפדרוקן אט דעם בריוו, נוסף אויף דערויף וואס פריער האט מען דאס אויכעט שוין מפרסם געווען, איז דאך דערפון פארשטאנדיק אז דאס איז א בקשה פרטית, בכל שנה ושנה אז בימים האלו אז קומט אין די טעג איז די בקשה פרטית בתוקפה עומדת, און דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז די ברכות מיט די הבטחות מיט וועלכע ער שרייבט דערנאך אין דעם זעלבן בריוו וואס דאס וועט קומען און אראפקומען בגלוי ולמטה מעשרה טפחים על ידי הנהגה האמורה וואס די נקודה איז אויף מאכן עניינים של שמחה און התוועדות של שמחה, שמחת כל בני ישראל איז אויכעט איז אויכעט אט די נתינת כח און די ברכות מיט די הבטחה זענען אויכעט בתוקפם עומדים. וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיק אז כאטש אפילו דאס איז געשריבן געווארן א משך זמן לפני זה, און געשריבן געווארן אין אן אנדער מדינה וואו ער איז דעמאלט געווען, איז דאך דאס לכתחילה פארנאנדערגעשיקט געווארן דעמאלט דער בריוו. בכל מקום וואו מ'האט געקאנט דעמאלט דערגרייכן, און דורך דערויף וואס מ'האט עס געהייסן מעתיק זיין און דערנאך אויכעט אפדרוקן, איז כמאמר הצמח צדק א וואס דער נשיא דער וואס דער שווער נשיא דורנו האט עס כמה פעמים געזאגט אז א ענין וואס בדפוס איז דאס לדורות, איז דאס א בקשה פרטית לדורות, א נתינת כח לדורות, און די ברכות והבטחות אויכעט לדורות. על אחת כמה וכמה אז מען האט איצטער און עס געפינען זיך אויכעט דא כמה וכמה פון די וואס האבן זוכה געווען און געווען יענעם תרפ ט אין יענעם טאג אין זיינע ד' אמות און האבן גלייך געזען דעם בריוו, האבן געליינט דעם בריוו, געזען דעם בריוו, און זיכער אויכעט מקיים געווען גלייך לאחר כתיבת המכתב. איז במילא ווערט דאך דאס די נקודה המקשרת וואס דאס פארבינדט, ווי דער ענין שטייט אין משפיע אין דעם כותב המכתב, אז דאס זאל אראפקומען אין דעם מקבל, אין דעם וואס וועט ליינען דעם מכתב, און דאס זאל אראפקומען מתאים לרצון פון דעם משפיע, פון דעם וואס האט געשריבן דעם בריוו, אז עס זאל זיין א שמחה אמיתית. וביחד עם זה ניט א שמחה באהאלטענערהייט בחדרי חדרים, נאר צוזאמען מיט שמחה אמיתית אויכעט א שמחה כפשוטה, אז זאל זיין ניכר אויפן פנים און זיין ניכר אין די מעשים, און ווי ס'שטייט דאך אויכעט אין פוסקים אז מ'זעהט בטבע האדם אז ווען איז ער שמח איז דאס דעמאלט ווען ער איז ניט ביחידות פאר זיך נאר ער געפינט זיך מיט נאך כמה וכמה זען און אויכעט לאידך גיסא אז דורך דערויף וואס ער געפינט זיך אתה ובנך ובתך ביז עבדך ואמתך ביז די ארבעה וחמישה פון דעם אייבערשטן איז דאס גופא איז נוסף שמחה נוסף אויף די שמחה וואס ער האט מצד עצמו פריער נאך וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע צו בקשה זו, בנוגע צו מילוי בקשה זו ווי דאס דארף זיין, ובפרט נאך אט די וואס ווילן וויסן מער בפרטיות און מדייק זיין וכו', קען מען דאך דער בריוו איז כאמור איז דאך אפגעדרוקט און מ'קען דאס עהם באקומען און מעתיק זיין, און אויכעט נאכאמאל איבערגעדרוקט געווארן אין ספר המאמרים תשי ד, אויף וויפיל מיר געדענקט זיך.

אז מען טוט עס לערנען און מדייק זיין און דער עיקר מקיים זיין והמעשה הוא העיקר, וועט עס אויכעט און דערנאך וועט עס אויכעט מוסיף זיין אין המשכת הברכות און אין קיום ההבטחות. ווי דערמאנט אויכעט פריער אז א שמחה וואס מערערס צוזאמען איז די שמחה אלץ גרעסער, און מען דארף נאך האבן ווי יעדער ענין א סייעתא, עס זאל זיין בשמחה ווי ער זאגט אין הלכות יום טוב, עס זאל זיין אלס ווי ס'דארף צו זיין וכו', וואס די וואס דאס איז דאך אויכעט דא צו דער שמחה אויכעט, אף על פי וואס מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, איז אט אט דעמאלט ווי גערעדט אויכעט אין דעם שבת'דיגע התוועדות, איז דא אויף דערויף די הבטחת חז"ל המתפלל בעד חברו איז הוא נענה תחילה, בשעת מ'וועט זיך משתדל זיין ביז וואנעט אז נאך דערויף ווי מ'וועט טון אלץ וואס תלוי אין אים, וועט ער אויכעט בעטן און מתפלל זיין צו דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים בענטשן און אריינציען אז זיינע רייד וואס ער וויל משמח זיין און צוציען א צווייטן אידן זאל מצליח זיין, איז אט דעמאלט הוא נענה תחילה וועט ביי אים זיין די שמחה ווי דער אופן ווי דאס ווערט נענה. בכוחו פון דעם אייבערשטן וואס ער איז דאך דער מקור פון כל הענינים פון כל הברכות, על אחת כמה וכמה אז ער איז דער אמת'ער מקור פון שמחה פורץ גדר, וואס דאס איז דאך שייך דווקא בנוגע צו דעם אייבערשטן אויף פורץ זיין כל הגדרים, ביז וואנעט אז מצד די פארבונדנקייט מיט'ן אייבערשטן ווערט א איד אויכעט פורץ כל הגדרים על ידי שמחה של תורה און שמחה של מצוה. און בפרט א שמחה וואס איז פארבונדן מיט ושמחת בחגך בחג הסוכות, וואס דעמאלט שטייט דאך דריי מאל שמחה אין פסוק, ווי מדובר אמאל בארוכה ווי ער איז מחלק אין ילקוט שמעוני אז דווקא אין חג האסיף אין חג הסוכות שטייט ג' פעמים שמחה, ביז וואנעט אז אויכעט כפשוטו, זעט מען דאך אז בשמחה גייט מען דאך אויכעט מדרגה לדרגה, ביז וואנעט אז מען קומט צו שמחת תורה, וואס דעמאלט איז דאס א שמחה שאין למעלה הימנה, אפילו מערער וואס מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה יום טוב לא ראה שמחה מימיו, וואס דאס איז אויכעט נאכאמאל מערער, ובפרט נאך מיוסד אויף דעם בריוו, וואס דאס איז דאך א בקשה פרטית ווי עס שטייט דער לשון. וואס אפילו אז ס'וואלט געווען סתם אמירה, איז דאך דאס אויכעט א נתינת כח און א ציווי, על אחת כמה וכמה אז מ'איז נאך מוסיף אויף דערויף דעם לשון בקשה, און מ'זאגט נאך אויף דערויף פרטית, און מ'איז מפרש ומדגיש אז ס'ניט מספיק אט דאס וואס ער וועט זיין שמח בשמחה אמיתית בפני עצמו, אפילו ניט אט דאס וואס ער וועט זיין שמח בשמחה אמיתית מיט בני ביתו. נאר ווערט דארט מרחיב און מסביר כמה פרטים בדבר, אז ס'זאל זיין א התוועדות און א שמחה של כמה וכמה ביחד, איז דאך א זיכערע זאך אז אויב מ'עט נאר וועלן וועט מען דאס קענען אויספירן, און אויספירן בשלימות ביז אין תכלית השלימות, און אין אן אופן פון שמחה אמיתית וואס זי פורץ כל הגדרים.

כמדובר ומבואר בכמה מקומות, מלמעלה ביז פון מקור פון מקור כל המקורות, וואס דערפאר איז אויכעט די יכולת געווען א בלתי מוגבלת, אויך אין עולם התחתון שאין תחתון למטה הימנו,